פרק כ"ג איז ווייטער א גאנצע באנטש פון קליינע מצוות, הלכות, שווער צו זעהן אז זיי האבן א שייכות, קען אבער ערגעץ סאם האו מענין לענין גייט עס, קען זיין אז באופן כללי וואס האבן געלערנט אנהייב פון די ליסט פון די תורות, תורה פון ספר משנה תורה איז געווען זייער מסודר'דיגע פרשיות יעדע איינס האט עוסק געווען אין א נושא אין פארשידענע פרטים, און דא עס קען זיין אז צום סוף מאכט מען אזוי ווי השלמות פון אסאך קליינע דיטעילס, ס'איז דאך אלץ דא עפעס א געוויסע סדר. איז די ערשטע זאך האבן אונז אפאר ענינים און בכלל די גאנצע פרק איז דא אפאר ענינים וואס האבן צו טון מיט ענין פון קדושה בעיקר פון לגבי עריות סאו האבן לא יקח איש את אשת אביו סתם א ערוה פון אב א וואס שטייט נישט אויסגערעכנט אלע עריות דארף מען טראכטן פארוואס און מען שטייט שוין אין ספר ויקרא אבער פארוואס דא חזר'ט עס נישט איבער פארוואס פונקט דאס חזר'ט מען יא איבער צריך לעיין נאכדעם איז דא הלכות ביאה בקהל, שטייט פצוע דכא כרות שפכה איז נישט בא בקהל השם א ממזר נישט א דור עשירי אפילו עמוני מואבי אויכעט נישט אפילו א דור עשירי און ס'איז אינטערעסאנט אלעמאל ספר דברים לייגט צו זיינע אהבת השם ס'איז אלעמאל אויבן אויף די רוחניות אדער געפיל ווען מ'רעדט פון עמוני מואבי זאגט ער גלייך אז זיי האבן געדינגען בלעם אבער די אייבערשטער האט דיך ליב געהאט און ער האט מהפך געווען די קללה לברכה נאכדעם איז אדומי און מצרי איז ביי די דריטע דור דאס איז א גרופע פון מ'קען זאגן פינף א ליסט פון פינף סארט ביאה בקהל'ס, אויך די קהל, קהל השם איז אליינס א מושג פון ספר דברים, מ'רעדט פון די קהל השם, ס'איז א וועג וויאזוי זיי רעדט פון קהל כלל ישראל, כאילו קהל השם, ס'האט אפשר א מינינג וואס מ'דארף טראכטן וואס ס'איז, טאמער איז נאך א פרשה וואס קאן האט צו טון מיט די ענין פון טהרה, אויך מיט די ענין פון מלחמה וואס אונז זעהן גאנצע לעצטע פרשה האט צו טון מיט דיני מלחמה, און דאס איז קאנעקשאן פון ביידע זאכן, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, בעיקר רעדט עס פון טומאת קרי, אז איינער האט א טומאת קרי זאל גיין אין מקווה, נישט זיין אין די מחנה, מחנה מיינט אפילו די מחנה הצבא, יא, די אידן גייען ארויס אין מיליטער דארף אויך זיין דא א געוויסע טהרה, אינטערעסאנטע דין מען דארף טראכטן וועגן דעם, נאכדעם איז דא אויך די טהרה פון בית הכסא ויתד תהיה לך ויד תהיה לך, אז מען זאל נישט איבערלאזן דאס איז אויך א סארט טהרה די שמוץ וואס א מענטש גייט ארויס, אויך בפרט בשעת המחנה כי ה' אלקיך מתהלך ולא יראה בך ערות דבר זעט מען ערות דבר מיינט נישט נאר סיי סיי עריות סיי קרי סיי סתם אשר יצר וואס מען גייט אין בית הכסא איז אויך א סארט ערות דבר, איז קאנעקטעד, נאכדעם איז דא א הלכה וואס אויך פון די הלכות קען זיין בין אדם לחבירו'דיגע הלכות פון ספר ויקרא וואס האט זייער ענין העלפן גרים און אזוי ווייטער. דאס לא תסגיר עבד אל אדוניו, אז ס'אנטלויפט א עבד דארף מען אים לאזן ער זאל נישט צוריק שיקן, דאס הייסט א עבד כנעני פון א אנדערע פלאץ אנטלויפט איז אויך א זייער אינטערעסאנטע הלכה. נאכדעם איז דא ווייטער צוריק צו נארמאלע עריות לא תהיה קדשה, קדש, א קדש טייטש איינער וואס איז מיוחד לזנות, א זונה, פארוואס רופט מען עס א קדש, אפשר איז עס א אנדערע סארט, דא אין דעם מחשבות און פירושים. און בהמשך צו דעם זאל נישט ברענגען קיין אתנן זונה און מחיר כלב, דאס הייסט אז א מענטש א זונה האט אמאל א מחשבה אז ער גייט זיך מכפר זיין די עבירות ווי אזוי מ'וועט שיקן די אביסל פון די ריווח געבן מעשר צו א חומש פאר די בית המקדש, מחיר כלב אפשר מיינט אויך עפעס אזא סארט זאך, וואס איז די עוולה פון א כלב דארף מען פארשטיין, אבער דאס זאגט די תורה ניין ס'העלפט נישט, ס'האט נישט, מ'געט נישט קיין שוחד פאר די אייבערשטער אזוי, דאס איז די פשוט'ע פשט. נאכדעם האבן אונז צוריק צו א אדם לחברו'דיגע הלכה, דאס איז די ענין פון ריבית, מען געבט לא תשיך לאחיך, נשך כסף, נשך און אזוי ווייטער אלע סארט נשך הייסט ריבית מען בארגט מען נעמט צוריק מער, דאס טוט נישט לאחיך, אבער דאס שוין ביחוד, הייסט פריער למשל א עבד איז אנטלאפן מעם אדוניו שטייט נישט דווקא אחיך און אזוי ווייטער און בפירוש שטייט אויף פאר שאר הלכות אפילו א גר, מען רעדט יעדער לערנט לא תתעב מצרי כי גר היית קען זיין לא תתעב מצרי מיינט נאר דאס אז דור שלישי קען יא קומען בקהל השם על כל פנים ס'דא אזא ענין גייער מאיסטן אפילו די גוי אפילו די מצרים האט מען עפעס א לא תתעב, מה שאין כן נשך איז עפעס א מיוחד'דיגע זאך דאס מעג מען יא, לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך דארף מען פארשטיין פארוואס פונקט דאס איז א יוצא מן הכלל אז לנוכרי געבט מען יא נעמען ריבית. נאכדעם איז דא עפעס אויך איך ווייס נישט בכלל וואס ס'קומט דא אריין און מ'זעט אז ס'איז מודגש אסאך מאל די תורה נדר איינער מאכט א נדר לה' לא תאחר לשלמו די גמרא לערנט פונקטליך ווי לאנג ווי לאנג גלייך צאלן נישט אפשטופן אז מ'שטופט אפ געשעט עס קיינמאל נישט יא. זאגט די תורה אז ווילסט נישט האבן די פראבלעם מאך נישט קיין נדר וכי תחדל לנדור דאס איז כמעט אזוי ווי ס'שטייט אין ספר קהלת טוב אשר תדור אה אשר לא תדור משתדור ולא תשלם ס'איז ממש א פסוק דא אין פרשת כי תצא און אבער ביסט נודר געווען מוצא שפתיך תשמור וואס איז דארפסטו פאלגן וואס דו האסט געזאגט נאכדעם איז דא נאך א הלכה וואס איז אויך אינטערעסאנטע סארט הלכה פון אדם לחברו ס'איז אינטערעסאנט אז אלע הלכות בין אדם לחברו, איז דא זייער אסאך זאכן וואס מען וואלט נישט עקספעקטעד, כאילו אפשר אז א סארט לפנים משורת הדין, אדער עפעס א אינטערעסאנטע עצה, מ'דארף זייער שטארק וויסן און לערנען, ס'איז נישט גענוג צו זאגן ואהבת לרעך כמוך איז כלל כל התורה כולה, זייער אסאך פרטים, למשל כי תבוא בקמת כרם רעך, מעג מען עסן ענבים, אבער נישט לייגן אל כליך, וואס מיינט דאס פונקטליך? קום לערן אז ס'מיינט א פועל, מעג אביסל עסן נאשן אויפן וועג, אבער נישט נישט אהיים נעמען. די זעלבע זאך בקמת רעך, קען מען נעמען מלילות אבער נישט שניידן מיט א חרמש, עס קען אבער זיין פשוט מיינט עס אויך אז מען גייט אין די גאס, דעמאלטס איז נישט געווען קיין גאסן, מען גייט אין יענעמס פעלד, איז א נארמאלע זאך, דארף נישט זיין קיין צו מידת סדום, מען האט א פ נ א טרויב, וואס קען שוין זיין אז ער נעמט א טרויב, שניידן א גאנצע בערג און אהיים נעמען דאס פארשטייט זיך, עס איז יענעמס פעלד נעם נישט, אבער ס'דא געוויסע חברות, דאס מיינט לכאורה לאחיך, דאס איז א חילוק פון א נוכרי, א נוכרי אפשר דארף מען דאס אויך נישט, הגם ס'שטייט נישט, ס'שטייט רעך אפשר קען מען מדייק זיין, ס'איז א סארט שותפות וואס איז דא צווישן אידן.